הגם לויטן רוסישן קאדעקס איז אין רוסלאנד נישט געווען קיין טויטשטראף, אבער אין פאליטישע פראצעסן, נאך פון די דעקאבריסטן אן, האבן די ריכטער יא אנגעווענדעט טויטשטראף דורך תלייה. די רעוואלוציע פון טויזנט נײַן הונדערט פֿינף איז געווען שוין אינגאנצן דערשטיקט, די טורמעס, קאטערגען, אלע.

ווען דארט אונטערן געוועלב פון פעסטונג-טויער איז דורכגעפירט געווארן דער תליה-אקט ביים ערשטן מאל. ביי דער ערשטער איבערלעבונג פון א תליה-דורכפירונג האט די גאנצע באפעלקערונג פון טורמע דערהויפט דער פאליטישער קאלעקטיוו דורכגעפירט א פראטעסט-אקציע וואס האט אנגענומען דעם כאראקטער פון א נאכט-בונט פון אן אויפשטאנד דורך שטורעמען די טירן אין די קאמערן און אויסברעכן די שויבן פון די פענסטער. די טורמע איז גלייך ארומגערינגלט געווארן מיט באוואפנטע סאלדאטן וואס האבן מיט א זאלב פון קוילן אין דער לופטן געצוואונגען אלעמען אפצוטרעטן פון די פענסטער און פון די טירן און אוועקלייגן זיך אויסגעצויגענערהייט אויף די געלעגערס אויף די נארעס. ביי די שפעטערדיגע תליות זענען שוין קיין אויסברוך-שטורעמס נישט פארגעקומען. די פאליטישע זענען דורך דער אדמיניסטראציע אויסגעמישט געווארן מיט די קרימינעלע. דערהויפּט די, וואָס זענען געווען פֿאַרמשפּט אויף קאַטערגע-טערמינען. דער צאַרישער טעראָר, וואָס האָט זיך אַראָפּגעלאָזט איבערן לאַנד, האָט אין די קאַטערגע-צענטראַלעס אָנגענומען שרעקלעכע פֿאָרמען, שטראָפֿן איבער שטראָפֿן, קאַרצער-צושטאַנדן איבער אַלע קאַמערן, פֿיזישע ברוטאַלקייטן מצד די וועכטער און עלטסטע, קלעפּ און אַפֿילו שמיץ, שלעפּן אין די אונטערשטע קעלערן פון טורמע און דארט שמייסן איבערן נאקעטן לייב ביז צעקאטעווען דאס לייב אויף בלוט-וואונדן. דער ווידערשטאנד פון אלע פאליטישע איבער די מערסטע טורמעס, א ווידערשטאנד וואס האט אנגעהאלטן זייער לאנג, איז איינגעבראכן געווארן, אייער דער ווידערשטאנד איז געקומען צו זיין לעצטן פונקט. אויב נישט אויפגעבן אים איז נישטא קיין אנדער אויסוועג, סיידן אלע זאלן אין די קאמערן באגיין זעלבסטמארד. קיין הילף פון דרויסן פון דער געזעלשאפטלעכער ווירקונג און מיינונג מיט וועלכע די צארישע מאכט האט זיך יארן לאנג זיך גערעכנט איז מער נישט געווען, פשוט דערפאר ווייל די גאנצע געזעלשאפט אליין איז געלעגן אונטערן פחד פון טעראר, נו, אננעמען דעם וועג פון זעלבסטמארד אדער לאזן זיך אויסגעשאכטן צו ווערן האט אוודאי נישט געהאט קיין זין, זעלבסמארד איז טאקע פון קיינעם אין די טורמעס נישט אנגענומען געווארן, איך געדענק נישט קיין איין זעלבסמארד אקט, איז געבליבן דער איינציגער וועג, אונטערווארפן זיך דעם גורל, מאכן שלום וויפיל עס לאזט זיך, מיט די צוגע'משפט'ע טערמינען און מיט די ברוטאליטעטן פון די איינגעפירטע רעזשימען, ביז ביז די אומפארמיידליכע ענדערונג אין לאנד וועט קומען. אז אן ענדערונג וועט קומען, וועט מוזן קומען, אין דעם האבן כמעט אלע געגלויבט, דורך אלע ייאוש מאמענטן האט זיך דער דאזיגער גלויבן דורכגעריסן און געהאלפן שטארקן דאס געבראכענע געמיט. די אנגסט מאמענטן אליין אבער זענען געווען לענגער און פיינליכער און טיפער, מיטגעשלעפט מיט זיך אין דער טיפעניש אריין אויך די אויפבליצן פונעם גלויבן.

זעסטו דאָ אָפט זיך אַליין, און דו קלאָגסט איבער זיך אַליין, און דו שפּרייטסט פליגל איבער זיך אַליין. סוף טויזנט נײַן הונדערט נײַן בין איך שוין אַלט געווען איבער איין און צוואַנציק יאָר, מיינע ליפּן זענען שוין געווען באַדעקט מיט וואָנצעס און מיינע באַקן און מיין קין מיט אַן אָנוואוקס פון אַ באָרד. מיין קאָפּ אָבער איז געווען אָפּגעשוירן ביז צום הויט, נאַקעט ווייס. אַזוי איז געווען די קאַטאָרגע-רעגולאַציע, ס'איז שוין געווען דאס פערדע יאר פון מיין זיין אין טורמע. איך האב מיין נאקעט אפגעשוירענעם קאפ, דעם ביז צום הויט נאקעטן, נישט ליב געהאט. איך האב געארבעט אין מינסקער טורמע ביי איינבינדעריי, אין מאסקווער בוטירקי ביי א שנייד מאשין וואס האט צוגעשניטן קאלענדארן, די ארבעט האב איך יא ליב געהאט. אגב, איך דערמאן בוטירקי נאך איידער כ'בין אנגעקומען אהין, איך דערמאן דעם איינעם פרט פון מיין ארבעטן דארט אין פאראויס, טאקע אגב אורחא'דיג, דערצו וויל איך דא באמערקן אז איך האלט זיך נישט אין מיינע פארצייכענונגען ביים מוקדם ומאוחר, איך וועל אויך באטאנען אז איך דערצייל דא פון מיין קאטארגע לעבן נאר אייניקע עפיזאדן, צו דערציילן אלץ אלץ נישט איך רעכן אז ס'איז מעגליך און נישט איך רעכן אז ס'איז גאר נויטיג. וועגן טורמע לעבן אין די צארישע צייטן אין רוסלאנד איז שוין אזויפיל דערציילט געווארן און געשריבן געווארן, די סאוויעטישע מושלים האבן איבערגענומען די רעזשימען און זיי נאך גרויליכער געמאכט. איך פרוביר ארויסצוהויבן פון אונטערן שיכט פון יארן נאר יענע איינציגע מאמענטן וואס האבן זיך איינגעגראבן אין מיין נשמה מיט א שארפער איינגראבעניש, און ס'איז אפשר נויטיג פאר מיר סוף סוף זיי ארויסצוציען פון דער איינגראבעניש, פארוואס איז דאס נויטיג ווייס איך אליין נישט, אבער מסתמא איז עס יא נויטיג. מיט א וואך צו אביסל פריער פאר מיין אוועקגיין מיטן עטאפ קיין מאסקווער בוטירקי, זענען געקומען צו מיר אין טורמע טאטע מאמע צו געזעגענען זיך מיט מיר, איך האב זיי מודיע געווען וועגן מיין גרייטן זיך אין וועג אריין, איך האב נישט פארלאנגט אז זיי זאלן קומען ווייל ס'איז געווען פארבינדן פאר זיי מיט אן אנגעשטרענגטע רייזע, דערצו בין איך בכלל נישט געווען זיכער צי דער טאטע וויל קומען, נישט געקוקט אויף דעם וואס עס האט געקאנט מעגליך זיין אז מיר זאלן זיך שוין מער קיינמאל נישט זעהן. זענען זיי יא געקומען ווען דער וועכטער האט אויסגערופן מיין נאמען אז מען רופט מיך אין דער וויזיט אפטיילונג הינטערן מויער, האב איך פאראויסגעפילט אז דאס זענען זיי. איך בין געווען היפש צערודערט, איך האב באשלאסן ביי זיך צו מאכן זיי פילן אז דער רעזשים פאלט אויף מיר נישט שווער, בכלל בארואיגן וויפיל ס'איז מעגליך זייער געמיט, איך האב אנגעצויגן שטייפע רינגען פון מיינע קייטן אויף די פיס, וואס שטייפער ארויפגעצויגן,

ס'איז נישט געווען איבעריק ליכטיק אין דער דאָזיקער אָפּטיילונג, אונטערן לענגלעכן געוועלב פֿונעם טויער. איך האָב ריכטיק נישט געקאָנט זען זייערע פֿולע פּענעמער, סײַ צוליב די דראָטן, סײַ צוליב דער טונקלקייט. זייערע אויגן אָבער האָב איך קלאָר געזען דורך די דראָטן, אויך די צוקן, די צוקונגען פֿון זייערע ליפּן. די ערשטע רעאַגירונג פֿון דער מאַמען איז געווען, גלײַך נעמען וויינען. אבער דער טאטע, האב איך באמערקט, האט תיכף זי א צי געטון פאר דעם אקסל, ווי ער וואלט געזאגט, מיר האבן דאך עפעס אפגעמאכט. די מאמע איז גלייך געווארן פעסטער און קאנטראלירטער, גענומען רעדן, נאכפרעגן און איבערפרעגן מיט אן איינגעהאלטן קול. דער טאטע אבער איז געשטאנען נעבן איר און נישט געפ געעפנטע ליפן, געשוויגן. ענדליך שטיי איך אנטקעגן דעם טאטן און דער מאמען ביי דער סווידאניע אין טורמע. איך בין זייער צופרידן וואס איר זענט געקומען, האב איך געזאגט. איך וואלט אוודאי געוואלט זען אויך די קינדער פאר מיין אוועקגיין פון דאנען, אבער איך פארשטיי אז ס'איז געווען שווער פאר זיי. זיי האבן טאקע געוואלט מיטפארן מיט אונז, זאגט די מאמע. וואס מאכן אלע? א דאנק השם יתברך, אלע שיקן דיר זייערע ברכות. ווי גייט עס אייך אין פרנסה, אויפן מארק מיט די געבעקטס, ווי אלעמאל מיין זון, זאגט די מאמע, די קינדער העלפן ארויס, און ווי גייט עס דיר, פרעגט די מאמע מיט א קענטיגער אומזיכערקייט. איך ענטפער איר מיט א געמאכטער לייכטער שפאסיגקייט, דאס זעלבע מאמע ווי די זאגסט, ווי אלעמאל. האסט כאטש א נישקשה'דיג געלעגער, א קישן, א קאלדערע? ווי דען מאַמע? איך שלאָף אויף אַ גוטן מאַטראַץ. פֿון שטרוי? פֿרעגט די מאַמע. פֿון הײ, זאָג איך, הײ איז דאָך װײכער. זאָגסט מיר דעם אמת? מען זאָגט, אַז מען שלאָגט אײַך לעצטנס, אַז מען זעצט אײַך אַרײַן אין פֿינצטערע קעלערס אין דער ערד, קאַרצערס רופֿט מען עס, דיך האָט מען נישט אַרײַנגעזעצט אַהין? אױ װאָס פֿאַלט דיר אײַן, מאַמע? די מאַמע װערט שטיל אױף אַ װײַל. דער טאַטע שטײט די גאַנצע צײַט און שװײַגט. איך דערמאָן מיך אין דער אױסגעדיכטער באַגעגעניש מיט אים אין דער פֿינצטערניש פֿון קאַרצער. אין דער אױסגעדיכטקײט האָט ער געשװיגן. אױך דאָ, אױף דער װאָר, טוט ער דאָס זעלבע, ער קוקט דורך די דראָטן און שװײַגט. אין מײַן צענומענקײט פֿאַרגעס איך מיט אַ מאָל צו אָנהאַלטן מיט די הענט די שטײַפֿע אָנגעצױגנקײט פֿון די קײטן אױף די פֿיס, זײ גיבן זיך אַ טרײסל און צעקלינגען זיך. בײדע געשטאַלטן אױף יענער זײַט דראָט ציטערן אױף. דער מאַמעס ליפּן צוקן אױף אין אַ געװײן. דער טאַטע גיט זי װידער זע איך אַ צי פֿאַרן אַקסל און איר געװײן האַקט זיך שנעל איבער. זי פֿרעגט מיט אַ קול, װאָס איך דערהער אים קױם, זײ זענען שװער אױף דײַנע פֿיס? נײן, מאַמע, זײ זענען נישט שװער.

צערטליכקייט, און אויך א מין פארלוירנקייט, א פארלעגנהייט. די מאמע דערפילט זיין פארלעגנהייט, זי נעמט צוריק איבער דעם טשיקאוון שמועס און זי זאגט, מיר האבן דיר געבראכט א פעקל סוכארעס, פינף פונט צוקער, און צוויי מאות פאפיראסן. א גרויסן דאנק מאמע, דאס וועט מיר טאקע צו נוץ קומען אויפן וועג. דארפסט אפשר עפעס נאך? ניין מאמע, איך דארף מער גארנישט. דער טאטע זעה איך האלט נאך אלץ אן זיין רוגז. דעם טאטנס קאפ גיבט זיך א הויב אויף, די מאמע פארכאפט און זאגט מיר מיט אסאך הארץ, וואס פאלט דיר איין רוגז? וואס פאלט דיר איין? ווען ער איז געקומען פון דיין משפט איז ער אריינגעפאלן אין שטוב א בלאסער ווי די וואנט און א זאג געטון. ער איז א גזלן איבער זיך אליין, מיר דארפן אים טייער האלטן. און די גאנצע צייט הערט ער נישט אויף צו רעדן וועגן דיר, און איבער דיינע בלעטלעך ציטערט ער ווי איבער אן אויג אין קאפ. ער האלט זיי פארשלאסן אין קאמאד און לאזט קיינעם נישט צו צו זיי. כ'בין צופרידן וואס איר האט באקומען מיינע בלעטלעך. באקומען, מיין זון, באקומען. און דא האב איך א זאג געטאן עפעס וואס כ'האב נישט באדארפט זאגן. כ'בין צופרידן וואס דער טאטע האט זיי נישט אריינגעווארפן אין פייער. דער טאַטע האָט אַזש אָנגעכאַפּט זיך אָן די דראָטן און זיך אַ טרייסל געטאָן, און די מאַמע האָט געפליסטערט, וואָס רעדסטו? וואָס רעדסטו? מילא וואָס מיט פינף יאָר צוריק איז געווען? דער טאַטע האַלט טייער דיינע פּאַפּירן, ער שטייט אָפט איבערן קאָמאָד און ליינט זיי, ס'גייען אים טרערן פון די אויגן. פאַרוואָס שטייט ער די גאַנצע צייט און שווייגט? דו קענסט דאָך דעם טאַטן, ער איז פון אַלעמאָל דאָך אַ שווייגער. יא איך ווייס, אבער דאך ווער ווייס, דער טאטע גיבט אומגערעכטערהייט א זאג, איך בין זייער צופרידן וואס דו קומסט צוריק אהיים פון וואנען דו ביסט אוועק. וואס מיינסטו טאטע? איך מיין דיינע בלעטלעך, די קייטן פון משיח, דו קומסט צוריק, דו מיינסט אזוי? דו מיינסט דאך אויך נישט אנדערש. פֿרײט עס מיך, מײַן זון. דאָ איז מיט אַ מאָל אױסגעװאַקסן דער װעכטער, זיך אַװעקגעשטעלט צװישן אונדז און אױסגעהילכט, סװידאַניע קאָנטשענאָ, װיזיט געענדיקט. דעם װעכטערס פּלײצע איז שױן נישט אָפּגעטראָטן, טאַטע-מאַמעס פּענעמער זענען פֿאַרשװוּנדן, און איך האָב נאָך אַ מאָל געכאַפּט זײער קול, זײַ געזונט, שרײַב ביים טויער צוריק גייענדיג צו מיין קאמער, גיט מיר א וועכטער אריבער דאס זעקל מיט די סוכאַרעס, צוקער און פאפיראסן. איך טראג עס אין איין האנט, מיט דער צווייטער צי איך אן די קייטן, זיי זאלן מיר צופיל נישט קלאפן אין די קני. ס'איז שוין געווען צו אוונט צו. די אוונט-זון האט זיך אפגעשלאגן אין די פארגראטעוועטע שויבן פון די פענסטער, די שויבן האבן געשטראלט מיט לויטערן גאלד, ס'איז מאדנע געווען צו זעהן אזא וואונדערליכע גאלדלויטערקייט אויף די שויבן פון א טורמע. ווילאנג שוין אז איך האב אזא זון-גאלד נישט געזעהן, אזוי לאנג, אזוי לאנג. ס'איז מיר אויסגעקומען אז איך גיי נישט אין טורמע אריין, נאר אין א פארכישופטן אוונט-פאלאץ אזא.

די מחנה, כמעט אויף א העלפט פאליטישע און קרימינעלע, אלע מענער אחוץ דריי פרויען, צוויי קרימינעלע קאטארזשאנקעס און איינע א פאליטישע. רייע. באקענט האב איך זיך מיט רייען שוין לאנג, דורך די טורמע פענסטער ארויסקוקנדיג אין די שעה'ן פון הויף שפאציר. דורך די פענסטער גיט זיך איין אמאל ווען די הויף וועכטער קערן זיך ערגעץ אוועק דורכצוווארפן זיך מיט קורצע ווערטער מיט די וואס שפאצירן פארביי דאס פענסטער פון דיין קאמער. עס גיט זיך איין אמאל אפילו אראפצוווארפן א צעטעלע און אזוי ארום פארפירן באקאנטשאפט, אמאל נאנטע באקאנטשאפט און אמאל אפילו א פלירט ביז צו פארליבטקייט. עס נעמט נישט לאנג אין די פיזישע טורמע בענק

מיר האבן זיך גלייך געשטעלט איינע נעבן די אנדערע ביים גיין מיטן קאנוואוי צו דער באן, קייטלעך אויף די הענט און זעקלעך אויף די פלייצעס, מיר האבן געזען זע האלטן זיך איינע נעבן די אנדערע אויך ביים אריינקומען אין וואגאן און ביים פארנעמען פלעצער אויף די הילצערנע הארטע בענק. די רייזע קיין מאסקווע דארף נעמען ארום א מעת לעת און אמאל מער, עס ווענדט זיך אין דעם קאנוואוי אפיציר, אמאל קען ער פארהאלטן דעם וואגאן און צוטשעפען אים צו א צווייטן צוג, איז עס דער איינציגער מעת לעת וואס מיר וועלן זיצן איינע נעבן די אנדערע און פריי שמועסן צווישן זיך. אונזערע באקאנטשאפט איז שוין געווען אן איינגעשטעלטע, געטראגן שוין אפילו דעם כאראקטער פון פריינטשאפט. איך האב עטליכע מאל אפילו געהאט איבערגעשיקט איר דורך פארשידענע וועגן אייניקע פון מיינע לידער, און אויך מיינע פאעמעס, און זי האט מיר צוריקגעשיקט צעטעלעך מיט אירע מיינונגען. אירע מיינונגען זענען געווען אפענע און אויפריכטיגע, גאנץ אפט שארפע און דרייסטע. מערסטנס זענען מיינע זאכן איר געווען געפעלן, דאס איז געווען גענוג אנצוצינדן מיך מיט פאנטאסטישע פארשטעלונגען וועגן איר, הגם איך האב גוט געוואוסט אז ס'איז נישט מער ווי פאנטאסטישקייט. פאר דער טורמע האבן מיר זיך נישט געקענט. אין מאסקווער בוטירקי אז מיר וועלן אנקומען וועלן מיר זיך געוויס פונאנדערשיידן. קיינער פון אונז ווייסט נישט זיין ווייטערדיגן גורל. קיינער פון אונז ווייסט נישט אין וועלכער טורמע ער וועט לענגער אדער קורצער זיצן, און אין וואס פאר אן ארט אין סיביר ער וועט מגולגל ווערן. עס קען געוויס זיין אז מיר וועלן זיך שוין מער קיינמאל אין ערגעץ נישט באגעגענען. און דער איצטיקער מעת לעת אין יאגנדיקן ארעסטאנטן-וואגאן, דער איינציקער מעת לעת וואס מיר וועלן זיצן איינע נעבן די אנדערע און רעדן פה אל פה. איך האב געוואוסט אז רעיה האט שוין א מאן אויך א פארמשפטער אויף קאטארגע און שוין לאנג אן אוועקגעשיקטער קיין סיביר. איך האב אויך געוואוסט אז זי האט שוין א קינד פון א יאר פיר וואס האדעוועט זיך ביי איר אלטער מאמען. אויפן פרויען קארידאר אין טורמע האט רעיה געשמט ווי איינע פון די סאמע בראווסטע קאטארזשאנקעס, זי האט אפילו איינמאל צוליב א צוזאמענשטויס מיט דער הויפט פרויען אויפזעהערין דורכגעפירט אן אינדיווידועלן הונגער סטרייק אין משך פון פיר מעת לעת, אויפגערודערט מיט דעם די גאנצע שטאט ביז די טורמע אדמיניסטראציע האט געמוזט נאכגעבן רעיהן אלע אירע פאדערונגען. ערשט איצט האב איך געהאט א געלעגנהייט צו זעהן איר פנים. זי איז נישט געווען קיין איבעריג שיינע, אבער איר פנים פארמאגט אין זיך אסאך חן, געמישט מיט אן אויסטערלישער שארפקייט וואס גיט צו דעם חן אירן א באזונדערע רייצונג. אירע אויגן, גרויסע,

רופֿט מיך אַרױס זי. זי איז אַ הױכע, איר קאָפּ עטװאָס אַראָפּגעבױגן. די באַן יאָגט. מיר אַלע זיצן ענג צוגערוקט אײנע צו די אַנדערע מיט די קײטעלעך אױף יעדנס הענט. בײַ די פֿענצטערלעך און בײַ די אַרײַנגאַנגען פֿון װאַגאָן שטײען אױסגעשטעלט קאָנװאָי-זעלנער, באַװאָפֿנטע מיט ביקסן.

און ער האט הנאה ארויסצוווייזן זיין מאכט איבער אייך, זיין רשעות, און ער טוט אייך נישט דעם חסד צו באפרייען אייערע הענט פון די קייטעלעך, מוזט איר זיצן מיט אייערע ביידע צונויפגעקייטלטע הענט, נישט צו קענען אראפנעמען פון זיך אפילו אייער אויבערכאלאט. איר דארפט זיצן אזוי די גאנצע צייט, ביז דער קאנוואוי שטעלט אייך צו אהין וואוהין ער דארף אייך צושטעלן, כל זמן איר זענט אין די הענט פון דעם קאנוואוי אפיציר קען ער טוהן מיט אייך אלץ וואס זיין הארץ גלוסט, ער קען אייך שלאגן, ער קען אייך אפילו דערלאנגען מיט זיין שווערד און אפילו אריינשיסן א קויל אין אייך און נאכדעם צושטעלן א באריכט אז איר האט געמאכט א פארזוך צו אנטלויפן. איך דארף זאגן אז אין יענע יארן האבן די מערסטע קאנוואוי אפיצירער, שוין אפגערעדט פון די געווענליכע זעלנער אונטער זייער קאמאנדע, אויפגעפירט זיך מער ווייניגער לייטיש,

ווען ער פארענדיגט די רעוויזיע גיבט עימיצער פון אונז א פרעג פארוואס ער הייסט נישט אראפנעמען די קייטן פון אונזערע הענט. נישט וואגן ביי מיר עפעס צו פרעגן, פון מיר עפעס צו פארלאנגען, טוט ער א ברום מיט גרימצארן, נישט וואגן! מיר קענען דאך אבער נישט זיצן מיט פארשמידטע הענט א גאנצע נאכט. פארוואס עפעס נאר א נאכט? גיבט ער זיך א קרים, אויך מארגן דעם גאנצן טאג. איר קאנט נישט? וועט איר קענען! ביי מיר וועט איר קענען!

פארשייטע אויסרופן, צופרידענע פרויען געלעכטערס. אלע מיר פאליטישע ווערן אויפגערודערט, וואכיג אנגעשפיצט, איבער דעם גורל פון רייען. צו זאל אים דעם אפיציר נישט איינפאלן אויך זי צו רופן צו זיך אין זיין אפטיילונג? מיר רוקן זיך צו נאך ענגער איינע צו די אנדערע, רינגלען ארום רייען ווי מיט א שוץ רינג, מאכנדיג פלאץ פאר איר וואס ווייטער פונעם דורכגאנג. רייע גיט א זאג צו מיר, איך האלט זי איצטער נאך נענטער אויף מיין פלאץ נעבן מיר, און צו אלע אונזעריגע, זייט נישט צעשראקן חברים אז איך בין נישט צעשראקן, אבער זיין אויף דער וואך דארפן מיר. אין דעם קומט ארויס איינער פון דעם אפיציר'ס מקורבים און רופט אויס רייע'ס נאמען. אלע גיבן מיר א זאג ווי מיט איין קול, די חבר'טע רייע זיצט דא און וועט זיצן דא. יאגט ארויס דעם אָפֿיציר אַלײן פֿון זײַן צימערל, גיט זיך אַ טראָג צו אונדז, בלײַבט שטײן אַנטקעגן אונדז אין אַן אַרױסרופֿנדיקער פּאָזע, אַ בונד? קריצן אַרױס זײַנע צײן. נײן, נישט קײן בונד, זאָגן מיר, אָבער אונדזער חבֿרטע װעט זיצן דאָ מיט אונדז. איך קאָן אײַך אַלעמען אױסשיסן דאָ װי די הינט! מיר אַלע שטעלן זיך אױף און זאָגן, שיסט! רײַעס קול שנײַדט דורך דורך ווי א שארפער שטאך. שיסט מיך אליין, מיך אליין, איך וועל זיך פון מיין ארט נישט רירן. אלע סאלדאטן קוקן מיט פארוואונדערטע אויגן, מיר פילן זייער שטומע סאלידאריטעט. דער אפיציר שווייגט א וויילע, ער איז אין א פארלעגנהייט. ער נעמט אונז אלעמען דורך, אנשטעלנדיג זיינע אויגן אויף יעדן איינעם פון אונז באזונדער און אויך אויף זיינע זעלנער, און גיט צום סוף א זאג. זאָל זי זיצן די פֿאַרזעעניש און איר אַלע הינטישע זין איר װעט בײַ מיר אַלע זיצן די גאַנצע צײַט ביז מאָסקװע מיט פֿאַרשמידטע הענט כ'װעל אײַך די קײטעלעך נישט אַראָפּנעמען פֿון די הענט און צו די װעכטער בײַ דער זײַט זאָגט ער װי מיט אַן אױסגעשרײ די קרימינעלע באַפֿרײַט פֿון די האַנט-קײטעלעך אױב זײ דאַרפֿן עפּעס קױפֿט זײ אױף די װאָקזאַלן און זײ ער טײַטלט מיט די פֿינגער אױף אונדז, זײ לאָזט פּגרן, אַפֿילו קיפּיאַטאָק נישט געבן זײ! ער גיט אַ שפּרינג אָפּ װי אַן אָפּגעבריטער און יאָגט אַרײַן אין זײַן צימערל. אַלע טוליען מיר זיך אַרײַן אין אונדזערע האַרטע און ענגע פּלעצער מיט אַ געפֿיל פֿון נצחון, געמישט אין דער זעלבער צײַט מיט אַ מין איבלדיקער פֿאַרשעמונג, עפּעס אַזאַ מין געשמאַקלאָזער נצחון. מיר זיצן און שװײַגן אַ היפּשע צײַט, די זעלנער וואס שטייען ביי די פארהאקטע פענסטערלעך און ביי די טירן קוקן אויף אונז מיט שטום פריינטליכע אויגן, אויך זיי שווייגן, זיי האלטן די ביקסן אין זייערע הענט און גיבן זיך נישט קיין ריר. רייע זעה איך קוקט אנגעשטרענגט אויף מיר, זי וויל עפעס זאגן, איך זיץ ווי פארזונקען אין זיך, אינגאנצן צורודערט. איך שפיר אבער איר קוקן אויף מיר, און כ'בין גערן זי זאל איבעררייסן די שטילקייט, זי זאל טאקע עפעס זאגן. קאפיטל עלף די באן יאגט וואס טיפער וואס ווייטער אין דער נאכט אריין. די קליינע לאמטערנס איבער די צוויי טירן פון וואגאן שפרייטן איבער אונז אלעמען מער שאטנס ווי ליכטיגקייט. מיר זיצן מיט די פארשמידטע הענט פארלייגט אויף דער ברוסט אדער אויף די קני, מיר קענען זיך קוים א באוועג געבן אין אונזערע לאנגע כאלאטן. די לופט ווערט שווערער פארשטיקטער, פון אפיציר'ס צימערל לאזן זיך ביז שפעט אין דער נאכט הערן אלץ אויפרייסנדיקער און הילכיקער פריילעך-שיכורע אויסגעשרייען און געלעכטערס. רייע גיט ענדליך א זאג צו מיר, ס'פארדריסט מיך וואס צוליב מיר דארפט איר די גאנצע נאכט זיצן מיט פארשמידטע הענט. צוליב אייך רייע? איז כדאי, זאג איך. כדאי? איר מיינט טאקע? אוודאי מיין איך עס, איך האב אפילו א געפיל פון פרייד צוליב דעם. זי שטעלט אן אויף מיר די ברייט צעעפנטע אויגן, פון פרייד זאגט איר? יא, פון פרייד. פארוואס פרעגט איר עס איבער? שוין איינמאל א פרייד איינצושטעלן דאס לעבן צוליב א פארזעעניש? איר שפאסט, רייע? כ'וואלט טאקע באדארפט שפאסן, אבער עס שפאסט זיך נישט. וואס פאר א זין האט עס צו איבער'חזר'ן א מניוול'ס ווארט? ווייניג זידל-ווערטער האבן מיר זיך אנגעהערט אין משך פון די טורמע יארן? מ'דארף זיין שוין צוגעוואוינט. יא, איר זענט גערעכט, זאגט רייע, איר זענט גערעכט. אוודאי טוט מיר הנאה וואס איר האט געזאגט, אז צוליב מיר איז כדאי געווען. הגם ס'איז נישט שייך צו רעדן וועגן כדאי. כדאי איז צופיל געזאגט. צופיל, זעהט, פארליבט זיך נאר נישט אין מיר, איך בעט אייך. זעה איך אויס ווי א פארליבטער? כמעט. און אויב יא איז וואס? אויב יא וועט עס נישט טויגן. פארוואס וועט עס נישט טויגן? רייע קוקט פאראויס פון זיך און רעדט אזוי ווי צו זיך אליין. ס'איז גלאט מאדנע זאג איך אייך זייער זייער מאדנע, קייטן זאלן זיך פארליבן אין קייטן, און זאל איך אייך וועלן ארומנעמען, וועלן אייך ארומנעמען קייטן, קלינגענדיגע רינגען, און דאס זעלבע איר, ווען איר זאלט עס וועלן טון. אוודאי וואלט איך עס וועלן טון. נו גוט, זאל דוכטן אז איר האט עס געטון. און. און איר? יא, אוודאי זאל דוכטן אז אויך איך האב עס געטוען. איר זעט? אלע אונזערע פרובירן איינדרעמלען, די קעפ בייגן זיך ארונטער. איר ווייסט וואס איך וועל אייך דערציילן? איר ווייסט דאך געוויס אז איך האב שוין א מאן און א קינד, א פיר יאריג מיידעלע. יא, איך ווייס. איר ווייסט דאך געוויס אז אויך מיין מאן איז אויף קאטארגע. איך האב אים ליב, שטארק ליב. אבער וואו ער איז ווייס איך נישט. נישטא קיין ידיעות פון אים לעצטנס. איז עס נישט מאדנע? וואס מיינט איר מאדנע? דאס וואס איך ווייס נישט וואו ער איז, דאכט זיך אז מען איז אויף קאטארגע, איז דאך נאטירליך אז איך זאל נישט וויסן וואו ער איז, און דאך באפאלט מיך א פחד געדאנק, צו איז ער בכלל פאראן ערגעץ? ער איז פאר'משפט אויף אכט יאר, איר ווייסט דאך שוין אויך אזוי גוט ווי נישט צו באגרייפן עס איז די צייט. יא, זאג איך, מיך פייניגט זייער אפט דער ענין צייט. אויך מיך, זאגט רייע. איך, אט פארן מיר, זאג איך, אינעם וואגאן פון צייט. שטעלט אייך פאר אז ס'איז איר וואגאן. נישט דעם צאר'ס און נישט דעם קאנוואוי'ס, נאר דער צייט'ס. איז ווי אהין פירט זי אונז אין איר וואגאן די אייביקע ריכטיג ריכטיג, האט רייע ווי אויסגעשריגן, כמעט. איר האט גוט געזאגט, וואגאן פון צייט. די אומבאגרייפליכע, די אייביגע קען אונז אזוי פירן אייביג אין איר וואגאן. אייביג מיט די קייטן אויף די הענט. אייביג מיט די קייטן? רייעס אקסלען האבן א ציטער געטאן. איר האט א ציטער געטאן, זעה איך. טא לאמיר נישט רעדן וועגן דעם.

זיי זענען מיר יא געפעלן, איך האב דאך אייך געשריבן וועגן דעם אין אפאר צעטעלעך, פון דעסטוועגן אין דער מינוט טראכט איך אז אונזער זיצן ווי מיר זיצן איצט, מיד און צונויפגעדריקט און מיט קייטן אויף די הענט, איז נישט אזוי לייכט צו פארסימבאליזירן. איך זוך ווערטער ווי אזוי אויפצוקלערן. אויב מיר זאלן עס נישט טוען, זאג איך, וועט אונז טויזנט מאל ערגער זיין. פרובירט אדרבה צו זען אונז אלעמען ווי מיר זיצן דא, פרובירט אונז זען אין דער פולער רעאלקייט, אין אט דער פולער געמיינער קאנקרעטישקייט. קוקט נאר אן ווי מיר אלע זעען אויס, קוקט נאר אן. רייע האט צוגעטראגן איר פארקייטלטע הענט צו מיינע ליפן און זיי פארמאכט. רעדט נישט אזוי, האט זי געזאגט מיט א ווארעמען קול. איך האָב צוגעטראָגן מײַנע פֿאַרקײַטלטע הענט צו אירע און צוגעדריקט אירע הענט צו מײַנע ליפּן, זײ אַ קוש געטאָן. נאָך אַ נס, װאָס מע קען אױך ליפּן נישט אָנטאָן קײן קײטן און זײ צונױפֿשמידן, זאָג איך. איבער אַלע מײַנע אבֿרים גיסט זיך פֿונאַנדער אַ זיסע פֿרײד. רײַעס ליפּן צעשמײכלען זיך אומעטיק. פֿונדעסטװעגן פֿאַרגעסט נישט נאָכאַמאָל, אַז מען האָט מיך אָנגערופֿן פֿאַרזעעניש. איך זע אז איהר פארגעסט עס טאקע נישט. ווייזט אויס אזוי. אפילו ווען עס קומט פונעם מויל פון א קאנוואוי אפיציר. טאקע מאדנע זאגט זי צו זיך אליין, אבער עס זעהט אויס אז א פרוי ארט עס. נאך א לאנגן שווייגן זאגט רייע ווייטער. איר ווייסט וואס איך וועל אייך דערציילן? איידער איך און מיין מאן זענען געווארן מאן און ווייב, זענען מיר געווען צוזאמען ארום צוויי יאר צייט אנפירער פון אן אומלעגאלער בונדישער דרוקעריי. ביז דעמאלט האבן מיר זיך קוים געקענט. מיר האבן זיך אויפגעהאלטן אין א קעלער און געדרוקט אלץ וואס איז נויטיג געווען פאר דער רעוואלוציאנערער באוועגונג. מיר האבן צוליב קאנספיראציע פיגורירט פאר די ארומיגע שכנים ווי מאן און ווייב, אבער מיר זענען עס נישט געווען, אין משך פון די צוויי יאר האבן מיר זיך איינער צום אנדערן נישט צוגערירט, מיר זענען געשלאפן אין איין בעט, ווייל ס'איז נישט געווען גענוג פלאץ אינעם קעלער פאר צוויי באזונדערע געלעגערס, האבן מיר אויך אין די נעכט זיך אויסגעהיט פון צורירן זיך איינער צום אנדערן, נישט געוואלט אויסנוצן די שליחות אונזערע וואס מיר. וואס מיר האבן זי באטראכט ווי א הייליגע שליחות פאר פערזענליכע קערפערליכע צוועקן. עס איז איז עס אונז אנגעקומען לייכט צו צאמען דערהויפט אונזערע הענט, זייער נישט לייכט, אבער מיר האבן זיך גובר געווען, ערשט נאך די צוויי יאר אז עס האט זיך געענדיגט אונזער שליחות זענען מיר געווארן מאן און ווייב. אנטקעגן וואס דערצייל איך עס אייך? אנטקעגן דעם וואס מיר האבן גערעדט וועגן קייטלעך אויף די הענט. איך פארשטיי וואוהין איר ווינקט אן, איך פארשטיי. עס קען אונז, הייסט עס, אמאל ארומכאפן א געדאנק אז עס איז נישט דא קיין חילוק צווישן אייגענע קייטלעך אויף די הענט און צווישן די קייטלעך וואס עס טוט אונז אן אן אכזריות'דיגער קאנוואוי אפיציר. אָ, זאָגט עס נישט אַזױ אָפֿן, אַזױ שאַרף! כאַפּט רײע אָן מײַנע געקײטלטע הענט מיט אירע געקײטלטע הענט. זאָגט מיר בעסער, איר זענט פֿאַר דער טורמע געװען שױן פֿאַרבונדן מיט אַ פֿרױ? נײן. מיר װערן שטיל, מיר שװײַגן. רײע רײַסט איבער די שטילקײט. איר ווייסט, אייער ארויסגעזאגטער געדאנק אז עס קען מיטאמאל נעמען דוכטן אז ס'איז נישטא קיין חילוק, האט מיך אויפגערודערט. איר האט עס ארויסגעזאגט אזוי אפן, אבער מיך אליין איז דער דאזיגער געדאנק שוין עטליכע מאל באפאלן לעצטנס. איך בין נאך אלץ א גלויביגע רעוואלוציאנערקע און א גלויביגע אין דעם באַרוף פון דעם סאציאליסט

מיך שלעפן צו זיך אין זיין צימערל. איך זאג אייך אז מערער וויפיל ער האט געוואלט מיך, האט ער געוואלט ארויסווייזן זיין מאכט איבער אונז, און ער האט טאקע ארויסגעוויזן, און ער איז געוויס צעפרידן, ער איז גליקליך וואס ער האלט אונזערע הענט פארקייטלט. איינער אין מאכט איבער א גאנצן וואגאן מענטשן. און אָט הערט, גיט אַ טראַכט און שטעלט אײַך פֿאָר, אונדזער אָנגעפֿילטער וואַגאָן מיט אַרעסטאַנטן איז נישט קײן צאַרישער וואַגאָן, נאָר אַ וואַגאָן פֿון אַ רעגירונג נאָכן צאַר. אַ רעוואָלוציאָנערע רעגירונג פֿירט אונדז קײן סיביר. װאָס רעדט איר? שרײַ איך כּמעט אױס. איך אליין האב מורא פאר דעם געדאנק, אבער דעם אפיצירל'ס פנים האט צעגרוילט מיין מח און מיין הארץ. מיטאמאל קען אט דאס פנים אויפשווימען אויך אין דער נייער געהאפטע ארדענונג, אט דאס אפיצירל קען אויך אין דער נייער ארדענונג מיטאמאל ארויפשווימען, קריגן מאכט אין די הענט, ווערן א דעה-זאגער און טאן-געבער. מיט וואס זענען מיר באווארנט?

דארף ער איצט האלטן אונזער אלעמענס הענט פארשלאסן אין קייטן. צוליב וואס? צוליב געזעץ דארף ער עס נישט, איז צוליב וואס? איר רייד נעמען מיך דורך ווי א פייער, זיי טרייסלען מיך אויף, זיי זענען פאר מיר אומגעריכט. אויב אזוי וועל איך פירן אייער געדאנק נאך ווייטער, האב איך געזאגט, פארוואס נאר מורא האבן פארן אכזריות'דיגן אפיציר? פארוואס נישט מורא האבן אויך פאר זיך אליין, אז מיר אליין זאלן צומאל נישט טון דאס זעלבע וואס דאס אפיצירל? רייע האט אנגעשטעלט אירע אויגן אויף מיר, וואס מיינט איר צו זאגן? אייערע אייגענע ווערטער, נאר איך וויל זיי ציען אביסל ווייטער, כאטש איך בין זיך מודה אז דאס הארץ פאלט אין מיר איין.

ניין, האָב איך געזאָגט, נישט פֿון זינען, און נישט דער חלום איז שלעכט, נאָר דער מענטש איז קלענער פֿון זײַן חלום. אָט דערמאַן איך זיך אָן געוויסע מאָמענטן אין מײַן צוזאַמענלעבן מיט חבֿרים אין טורמע, ווען איך אַליין האָב געהאַנדלט נידערטרעכטיק. איר? נידערטרעכטיק? רייע לאַכט זיך הילכיק פֿונאַנדער. איר? יאָ, איך. צו וואס זאלט איר רעדן שלעכטס אויף זיך אליין? נו, אדרבה, דערציילט, אין וואס איז באשטאנען אייער שלעכטע האנדלונג? דערציילט! ווען איך וואלט וויסן אז ס'איז נישט דאס איינציגע מאל וואס מיר זעען זיך, וואלט איך דערציילט. איך פארזיכער אייך אז איך וועל מיין גוטע מיינונג וועגן אייך נישט בייטן, מסתמא, אבער איך האב מורא צו ריזיקירן.

די מערסטע ארעסטאנטן וויגן זיך זיצנדיגערהייט, קאפ אראפ, קאפ ארויף, דער שלאף ברעכט אלעמען. פון דעם אפיציר'ס צימערל הערן זיך שוין אויך כמעט נישט קיין קולות מער, אויך רייע'ס קאפ הייבט אן ארונטערצופאלן אונטער די שליטה פון שלאף, אויך מיין קאפ. סוף פון זייט איינס קאסעט דרײַ.